ותשר דבורה און דבורה האט געזינגען א ליד לכבוד דעם נצחון וואס מען האט געהאט אויף יבין און סיסרא, די ליד גייט אזוי אז ס'הייבט זיך אן מיט די מינוט מיט די צייט ווי ס'איז געווען און מיט אזא פסיכה וואס גייט זינגען צו די אייבערשטער און ס'רעדט בשבח המקום בפרוע פרעות בישראל ס'איז געווען די אידן זענען געווען אפן זענען געווען נישט באשיצט, בהתנדב עם ווען מ'האט זיך גענומען מ'האט זיך מתנדב געווען מתעורר געווען צו העלפן די מתנדבים במלחמה, ברכו השם, גייט מען בענטשן די אייבערשטער, שירו להשם, זי זאגט יעדער מען זאל אויסהערן שמעו מלכים, איך גיי זינגען צו די אייבערשטער, ווער איך, וועלכע אייבערשטער, דער וואס בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום, מען רעדט פון מתן תורה, אדער ווען עס איז געווען אז די אייבערשטער קומט כביכול פון שעיר, פון שדה אדום, די ערד, די ארץ רעשה, שמים נטפו, ס'איז געווען עבים נטפו מים, בקיצור מפני השם זה סיני, קומט אויף סיני השם אלוקי ישראל, יעצט. אז מען ווייסט שוין וואס ווען ווי מען האלט און וועם מען גייט דא לויבן הייבט מען אן די מעשה עס געווען בימי שמגר בימי יעל וואס איז געווען חדלו ארחות מען האט יעדן האט מורא געהאט צו גיין אויפן וועגן מען געדארפט גיין אין קרומע וועגן פארוואס ווייל די גוים האבן אלעמאל געלאקערט אויפן וועגן מען האט זיי געקענט נעמען ביז עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל איך בין געקומען דבורה און איך האב אנגעהויבן צו ראטעווען די מצב פארוואס איז געשען די גאנצע פראבלעם ווייל יבחר אלהים חדשים די אידן האבן זיך גענומען נייע געטער ווייל עס איז נישט געווען מגן אם יראה ורומח ס'איז נישט געווען סיי מען האט נישט געדינט די אייבערשטע סיי עס איז נישט געווען קיין לוחמים עס איז נישט געווען אפילו אין פערציג טויזנט אידן האבן נישט געקענט טרעפן איינעם מיט א שווערד אדער א מגן לבי לחוקקי ישראל דא הייבט זי אן צו פרעיזן צו לויבן די מתנדבים בעם די חשובי עם וואס האבן זיך יא גענומען זיי האבן זיך אויפגעהערט צו זיין שוואך אזוי ווי מען זעט די מעשה פון ברק ס'איז געווען א פראבלעם מ'האט געדארפט אננעמען די מוט און זיי האבן זיך גענומען לוחם זיין דאס זענען די חשובע מענטשן רוכבי אתונות צחורות וואס גייען על מדין און אזוי ווייטער און פון די מחצצים די אנשים חשובים ס'אלץ רעדט זיך פון די חשיבות פון די מענטשן גייט מען זאגן צדקות השם זיי גייען זאגן צדקות השם וואס האט זיי געהאלפן זיי האבן זיך טאקע גענומען צו די מלחמה און דא גייט זי אדורך א לאנגע ליסט פון פונקטליך ווער יעדע ווארט איז דא ווערטער וואס איז שווער צו פארשטיין אבער דאס איז בכללות די מעשה יעדע ווארט וואס יעדע גרופע פון מענטשן וואס זענען געקומען, זאגט זי דבורה געקומען, עורי עורי דברי שיר דבורה, קום ברק בן אבינועם, זאג אונז עם השם, ווער איז עם השם, פון אפרים זענען געקומען, און פון בנימין, פון מכיר, פון זבולון, פון יששכר, און אזוי ווייטער, יעצט נאכדעם גייען אונז לערנען פון אזעלכע וואס זענען נישט געקומען לכאורה, ראובן איז עפעס געווען חקקי לב, זאגט איין מפרש איך האב געזען זאגט ער האט געטראכט וועגן קומען, נישט געקומען למעשה, למה ישבת בין המשפתים, וואס זיצסטו און דו קלאצט, ביסט דאך גדולים חקרי לב. גלעד, ווייטער בעבר הירדן שכן ער בלייבט דארט ודן, למה יגור אניות, ער זיצט דאך ביי זיינע שיפן, אשר ישב לחוף ים, ער זיצט ביים ברעג, ער קומט נישט צו די מלחמה, זבולון איז געגאנגען יא אין די מלחמה, עם חרף נפשו למות, אבער נפתלי דערווייל איז ער על מרומי שדה, געבלייבט געבליבן ביי אים אין זיין פעלד, דאס איז א גאנצע צייט די גרייע וויכטיגע theme דא איז, אז ס'איז געווען די גיבורים וואס האבן זיך גענומען, זענען געקומען צו די מלחמה איז געווען די שוואכינקעס, די פוילע מענטשן, וואס זיי זענען נישט געקומען. יעצט די מעשה פון די מלחמות, ס'געקומען די מלכים, מלכי כנען, ווי אין די פלאץ בתענך על מי מגידו, זיי האבן נישט געקע און דארט איז געקומען די גוים און מן השמים נלחמו הכוכבים, דאס וואס פונקטליך ס'מיינט אבער איך שלא יהיה איז געווען א געוואלדיגע נצחון, מסילותם נלחמו כאילו די שטערנס אליינס האבן זיך לוחם געווען מיט סיסרא, און נחל קישון גרפם האבן זענען אלע געווארן געשטארבן און געכאפט דארט אין נחל קישון, מ'האט געהערט ווי די פערד טאנצן אז הלמו עקבי סוס מדהרות אביריו די גרויסע פערד און אלע אנטלאפן, און יעצט קומט זי און זי שעלט, אורו מרוז, מרוז איז געווען אויך עפעס א פלאץ וואס מ'איז נישט געקומען אמר מלאך השם, זי שעלט די וואס זענען נישט געקומען, פארוואס כי לא באו לעזרת השם, בגיבורים נישט געקומען העלפן, זיין פון די גיבורים וואס העלפן די אידן. באקומען זיי א קללה, מאידך גיסא ברכה תבורך מנשים יעל אשת חבר, יא דאס איז בעצם ווייטער זי פארשעמט כאילו די אידן די מענער די גברים זענען נישט געקומען, ביז דערווייל עפעס א פרוי וואס איז בכלל נישט קיין איד, יעל אשת חבר הקיני, זי באקומט יא א ברכה מנשים באוהל תבורך, און זי פארציילט די מעשה באריכות פון יעל, ער האט געבעטן מילך וואסער האט זי געגעבן מילך, בספל אז מען געבן חמאה אפילו, און. איר האנט די פרויערישע האנט וואס געבט מילך האט געכאפט א טשוואק און ימינה להלמות עמלים והלמה ער געצעך געכאפט סיסרא געשלאגן סיסרא צושמעטערט זיין קאפ און צווישן אירע פיס איז ער אראפגעפאלן דארט ווי זי איז געגאנגען דארט איז ער אראפגעפאלן דאס איז די געוואלדיגע נצחון וואס מ'האט געהאט אויף סיסרא דורך יעל און יעצט גייט זי אינטערעסאנט מ'זעט אין שירת הים אויך אזא סארט זאך זי גייט מתאר זיין די גרויסע דיסעפוינטמענט פון נעבעך סיסרא'ס מאמע ס'דא א גאנצע סארט פרויען דא יא סיסרא'ס מאמע סיסרא'ס מאמע וויינט זיצט אינדערהיים און זי ווארט עס זאל אהיים קומען איר זון, זי איז געווען זיכער אז איר זון איז דאך א גרויסע גיבור, האט קיינמאל נישט פארלוירן קיין בעטל, און זי שטייט, זי קוקט ביים פענסטער און זי וואונדערט זיך וואס נעמט אזוי לאנג, מדוע בושש לבוא, וואס ווי איז זיין רכב, ווי איז זיין קאר, ווי איז זיין טאנק וואס ער קומט צו פארן מיט, און אירע חבר'טעס, אירע חכמות, אירע שרות, ענטפערן איר, נו, ווייסט, פארשטייסט, פארשטייסט, וואס וויינט, אוודאי האט ער געהאט אזא נצחון, עס נעמט דאך פשוט צייט, צאמנעמען אלע שלל, רחם רחמתים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרא, עס דארף צאמנעמען די פרויען און די קליידער און אלעס פון זיי, כאילו דאס איז זייער תירוץ, דער פסוק פירט נישט אויס וואס איז ביזדערווייל, פארשטייען אליינס וואס איז געשען ביזדערווייל, וואס א גרויסע דיסעפוינטמענט, כן יאבדו כל אויביך השם, אזא סוף זאלן זיי האבן, ואוהביו, די וואס זענען אוהב השם כצאת השמש בגבורתו, עד כאן שירת דבורה ותשקוט הארץ ארבעים שנה, פון דא געווען פערציג יאר רואיג.